ערב שבת ויחי תשפ ד, ויחי יעקב בארץ מצרים, זוהר הקדוש הייבט אן א שטיקל וואס איז אפשר נישט אריגינעל זוהר הקדוש אבער ס'שטייט אין דער ספר, און איך פיל אלעמאל אז ער וויל אנקומען צו עפעס זייער ריכטיג. זוהר רעדט וועגן וויאזוי קען זיין אז ס'שטייט א פסוק ויחי יעקב בארץ מצרים, דעם פסוק איז א פסוק וואס מען קען נישט פארשטיין, די גאנצע חבורה האט זיך געמוטשעט און זיי ווייסן אפילו נישט קלאר ארויסצוברענגען וואס איז זיי שווער, קודם ווילן זיי טראכטן ויחי יעקב, ס'שטייט דאך כי לא יראני אדם וחי, און וויאזוי קען זיין ויחי יעקב? א פאני קשיא. צווייטנס וואס איז דאס ויחי יעקב אויב שוין ויחי, אזא גרויסע מדריגה, לא יראני אדם וחי, אבער יעקב יא, ויחי יעקב. וואס שטייט יעקב וואלט געדארפט שטיין ישראל, יעדער איינער ווייסט די כלל אז ישראל דאס איז כי שרית עם אלהים, ישראל ווייזט אויף א גרעסערע מדריגה אויף א גרעסערע קלארקייט, יעקב ווייזט אויף א קליינע מדריגה, מלשון עקב, ויעקבני זה פעמיים, וואלט געדארפט שטיין ויחי ישראל בארץ מצרים. אז ס'איז יעקב, משמע אז יעקב איז צעבראכן, ער איז אין גלות, ער איז נישט אין קיין סיטואשען וואס איז גוט, ער איז אין א מצב וואס ער קען נישט זען, ער איז אין א שברון לב, וירא יעקב כי יש שבר במצרים, מצרים איז דא א לב נשבר, אזוי ביי אזוי, וואס איז דאס ויחי? וימת יעקב בארץ מצרים וואלט געקענט זיין, ויהי יעקב בארץ מצרים, וירד יעקב לארץ מצרים, ויחי יעקב בארץ מצרים, זאגט דער זוהר ואנן חבריא תמהין עלי, אונז וואונדערן זיך על ויחי, דדכר עמיה יעקב אויף דעם ויחי, וואס עס שטייט מיט דעם יעקב, סיי די יעקב שטימט נישט, סיי די ויחי שטימט נישט, ויחי ישראל וואלט אפשר געשטימט, וימות יעקב וואלט אפשר געשטימט, אבער ויחי יעקב איז א זאך וואס מען קען נישט פארשטיין. און אויף דעם האבן אונז געלערנט וואס ער זאגט די בני יששכר, זיין יארצייט שבת, ער האט געשריבן דא א הגהה אויף די זייט פון זיין זוהר, פון זיין הגהות אויף איינעם אנדערש'ס פירוש אויף זוהר. און ער זאגט אז ער פארשטייט נישט פארוואס די דרוקערס האבן געזאגט, זיי זענען לכאורה גערעכט, אזוי זאגן די חוקרים אז אין די רוב כתבי יד טרעפט מען נישט דעם שטיקל, אבער די פארוואס די דרוקערס זאגן ער פארשטייט נישט, דער רבי הערש מיילעך פון שפירא, בעל בני יששכר, הגהות מהרצ"א, ער פארשטייט נישט פארוואס די דרוקערס האלטן אז דאס איז נישט קיין גוטן שטיקל זוהר, עס איז א געוואלדיגע שטיקל. ער זאגט נאך דעם זאגט ער ער פארשטייט יא, ער טראכט אז דא שטייט די סוד פון קץ משיח, ויחי יעקב, ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתם ממני, אזוי ווי ס'איז נסתם געווארן פון יעקב אבינו נישט געקענט אויסזאגן די קץ, אזוי די בלעטער זוהר זענען סתום, און די פסוק איז סתום, און די זוהר קוועטשט זיך. סאו איך וויל ארויסגעבן א פוינט וואס איז אמת וואס איז אקטועל וואס מען קען אויף דעם פארשטיין די פראבלעם די סיטואשען און אפשר דאס רעדט די זוהר אפשר נישט א דבר סתום. ס'איז דא א סתימה. לאמיר טראכטן וואס די סתימה איז. משמת יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם של ישראל. די סתימה וואס אונז לעבן אין, וואס אונז האבן געלעבט אין ביז לעצטע וואך, ביז יעדער איינער וועקט זיך אויף אין א געוויסע צייט, אבער ס'איז דא זייער אסאך סימנים, זייער אסאך זאכן וואס ווער ס'האלט מיט. מיט די רעאליטי פון די וועלט דארף זיך ווערן אויפגעשאקלט און זיך אויפגעוועקט אין די וועג. עס זענען דא אסאך נוסחאות פאר דעם, ס'איז סיי בכללות סיי בפרטות, א מענטש קען לעבן א לאנגע צייט אזוי ווי ס'איז די דרך א יונגע מענטש מיינט אז ער גייט לעבן אויף אייביג, און ער מיינט אז דאס וואס ער לעבט איז נישט עכט, נישט עכט מיין איך צו זאגן, מען שפילט זיך מיט זייער אסאך זאכן, מען שפילט זיך מיט זייער אסאך זאכן אזוי ווי מען זאגט אז א מענטש, איז יונג ער נעמט אסאך ריסקס ער כאפט נישט אז מען קען טאקע שטארבן פון דעם ס'גייט אים נישט עולה על הדעת אז מען קען טאקע שטארבן יא אדער מען קען זאגן שארפערע זאכן ס'קען געשען אן אומגליק מען קען פארלירן די מלחמה ס'פאלט קיינעם נישט איין ס'קען קומען א מגיפה און ס'פאלט קיינעם נישט איין, מ'איז זייער צוגעוואוינט, און איך וויל נישט אפילו מאשים זיין רגילות, איך מיין אז דא איז דא א טיפערע זאך, דאס איז א סתימת הלב, ס'איז א סתימת הלב. די סתימת הלב איז כאילו אונז לעבן אזוי ווי אין, מ'קען זאגן אין א ווירטשועל ריאליטי, יא, סך הכל אזוי בפועל ממש, ווען מ'לעבט אזוי, ווען מ'איז יונג, אדער ווען מ'לעבט אין א געוויסע באבל, אדער ווען מ'לעבט אין א געוויסע תקופה וואס פונקט ס'איז רואיג, מ'זעט נישט אז מ'שטייט ממש אין א, מ'רופט עס א סכנת חיים, אין א תולה ארץ על בלימה, אז גארנישט איז נישט זיכער, גארנישט איז נישט. אנדערע ווערטער אלעס איז עכט, גארנישט איז נישט פעיק, דאס איז וואס איך וויל אנקומען. דאס הייסט, ווען מען לעבט נישט אין דעם, כאילו אלעס איז פעיק, כאילו איך דארף נאר זיין, א מענטש למשל, וואס איז דער חילוק פון א מענטש וואס לעבט עקספאוזד, ער לעבט אפן צו די פאקט, צו די רעאליטעט, און איינער וואס לעבט נישט אפן צו די רעאליטעט, די חילוק איז אזוי, א ישיבה בחור ער לעבט נישט אין א עכטע וועלט, וואס הייסט ער לעבט נישט אין א עכטע וועלט? זיינע פראבלעמען און זיינע סעלושענס און זיינע הצלחות זענען אלע געבויט אויף וואס דער ראש ישיבה, וואס די משגיח וועט אים געבן א פרייז, וועט אים זאגן אז ער איז דער גוטער בחור, די אנדערע בחורים וועלן האלטן פון אים, דאס הייסט מען קען, ווער ס'איז א מוכשר אויף איינרעדן אנדערע מענטשן, ער איז א גוטער שקרן, ער קען זיך פאנפענען צום ראש ישיבה, קען זיך מאכן דער קלוגער בחור, זיך סוקסעספול, זיין דער וואס מאכט די גוטע דזשאוקס, דער וואס מאכט די גוטע פארברענגענס. וואטעווער ס'איז, ער קען קויפן, ער קען מצליח זיין אין זיין וועלט, ער קען עס אפקויפן וואס ער זוכט. דאס הייסט פאלש, הייסט נישט ס'איז, ס'איז פאלש ווייל ס'איז נישט קאנעקטעד מיט די עכטע ריסקס, מיט די עכטע זאך וואס הייסט געלעבט. הייסט, און די ראיה פאר דעם איז אז מ'קען זיך מתגבר זיין אויף דעם מיט פאלשקייט. מ'דארף נאר זאגן חיזוק, אז א בחור איז צובראכן, העלפט חיזוק. חיזוק העלפט. סך הכל ער פילט זיך צובראכן פארוואס ווייל ער איז נישט מצליח געווען די איידיע וואס ער האט געהאט, די חברים קוקן אים נישט אן און קוקן אים נישט ארויף, מען דארף אים סך הכל מאכן די חברים זאלן אים יא ארויפקוקן אדער מען קען אים מאכן פילן בעסער, זייער גרינג, שווער צו זאגן אז דאס איז פעיק אבער עס איז פעיק אין די סענס אז מען קען זיך זייער גרינג שפילן דערמיט. ס'איז נישט קיין, ס'איז ווערטלעך, און פאר דעם העלפט ווערטלעך, ס'העלפט חסידישע תורה'לעך, ס'העלפט אז מען קען זאגן א ליגנט פאר די ריכטיגע מענטש וועט עס אים העלפן, ס'איז אלץ, דאס הייסט א געוויסע לעוול ווירטשועל, ווירטשועל ריאליטי. נאכדעם, אסאך מאל געשעט זיך דער בחור האט חתונה, און ער באמערקט, נישט אלעמאל, אז אויף צו צאלן די רענט, אדער אז זיין זון, זיין קליינע בעיבי וואס איז געבוירן, האט עפעס א פראבלעם, זיין געזונט העלפט נישט קיין ווערטלעך. מ'קען נישט זאגן קיין ליגנט דא. דא קען מען נישט זאגן, אה, מ'זאגט גיי צום רבי'ן, און גיי צום ראש ישיבה, און מ'זאגט איך וויל זיין בעסער, איך האב נישט געמיינט. עט סאם פוינט, און אויב זיין ווייב העט אים גט'ן ווייל ער האט זיך נישט אויפגעפירט ריכטיג, און ווייל ער האט נישט געוואוסט, און אזוי ווייטער, נישט זאגן, קיינער העלפט אים נישט קיין חיזוק. ס'העלפט אים נישט די אלע געימס, די אלע שפילערייען, אה, מ'העט זיך מחזק זיין, מ'העט גיין צו פארברענגען, מ'העט ווערן בעסער. ס'העלפט נישט. וואס העלפט יא? ס'העלפט די פאקט. אויב ער קען טוהן בפועל ממש, ער קען ווערן בעסער, ער קען טוהן די זאכן וואס מען דארף טוהן, דאס העלפט. נארמאל איז עס אויך נישט. אבער דאס איז א געוויסע זאך וואס אסאך יעדע איינער וואס איז געווען אמאל א בחור און האט חתונה געהאט עקספיריענסד. ס'איז א ריזיגע לעוול פון לעבן אין אזא ווי א עולם הדמיון, אין א פאנטאזירטע וועלט. אין א וועלט וואס האט נישט עכט קיין זאגן ס'האט נישט עכט קיין קאנסעקווענסעס, נישט עכט דא שכר ועונש, אזוי ווי אונז זאגן, איינער ביז צוואַנציק יאר איז מען נישט מעניש אין בית דין של מעלה, ס'איז דאך א איידיע, מ'איז נישט מעניש? ס'הייסט מ'איז נישט מעניש, ער לעבט נישט אין די עכטע וועלט, אין די הימלישע וועלט, בית דין של מעלה מיינט אין די ריאליטעט וואס עקזיסטירט, נישט דארט לעבט ער. מ'איז אים נישט מעניש, יא פארשטייט זיך מ'איז אים מעניש, מ'נעמט אים צו זיין קענדי, שרעקליך, מ'געט אים צוריק זיין קענדי, דאס איז נישט קיין עונש, דאס איז אלץ א געשפילטע וועלט, ס'איז פאר די קינגל, אינגל זעט עס אויס זייער עכט, אבער די רגע וואס מ'טראכט אריין זעט מען, ווען מ'וואקסט אויס זעט מען אז ס'איז פעיק. נאכדעם אז מ'וועקט זיך אויף. אדער אונז זאגן מער ס'איז דא א שמועס וואס מ'רעדט אין די היסטאריע יא מענטשן האבן זיך איינגערעדט אז די היסטאריע האט זיך געענדיגט מער נישט דא קיין גרויסע מלחמות מער נישט דא קיין מגיפות און אונז האבן זוכה געווען דורכצולעבן א דעם וועלט וואס איז יא דא און מ'קען זיך נאך מחלק זיין אז דאס איז נישט קיין עכטע מגיפה דאס איז נישט קיין עכטע מלחמה היינט איז עס נישט מארגן איז עס יא נעכט דא איז עס נישט אין די נעקסטע בלאק איז עס יא דאס איז אלעמאל איז דא וועגן זיך צו האלטן מיט די מיט די מיט די פארשלאפענע וועג מיט כאילו מען קען אלעס איבערשמירן מיט ווערטלעך מיט תורה'לעך אבער אין א געוויסע זין אסאך מענטשן אנערקענען דאס שוין מען קען מער נישט לעבן אין דעם פאנטאזיע. זאכן זענען זייער עכט, אנדערע ווערטער מען קען שטארבן, ס'קען אין א באד אדער אין ישיבה קען גארנישט, די ערגסטע זאך וואס קען געשען איז א פעיק זאך, ער קען פארלירן זיין זיין כבוד, ער קען פארלירן זיין קענדי, אביסל גרעסער איז כבוד און אזוי ווייטער, דאס איז די ערגסטע זאך, ס'נישט קיין עכטע צרה, ס'נישט געשטארבן, מען קען עס נישט רופן געשטארבן, ווען א מענטש וואקסט אויף זעט ער ער קען שטארבן. און מענטשן וואס איז נאנט צו אים קענען שטארבן, מען קען שטארבן, אייבערשטער זאל העלפן אלעס זאל זיין געזונט און אלעס, אבער מען קען שטארבן, עס איז א זייער עכטע זאך. יעצט, מיר האבן געווענליך, דאס איז ויחי יעקב, דאס גייען מיר נישט אריין, יעקב אבינו לעבט זיך, דארט ווי ער האט געלעבט אין ארץ כנען, ביקש יעקב לישב בשלווה, יא, וישב יעקב ארץ מגורי אביו, וואס ס'גייט פאר, ס'איז דא קינדער, ס'איז דא יוסף, האט אים ליב, לערנט מיט אים, ס'איז דא די אנדערע ברודערס, אלעס, סך הכל וואס, מען דארף זיך אריינטראכטן, סך הכל וואס האט ער געמיינט אז די גרעסטע פראבלעם, פארדעם האט ער געהאט עכט פראבלעמען, אבער אין די יוסף וואס איז געווען זיבעצן יאר אלט, א בחור'ל, די גרעסטע פראבלעם וואס ער האט געמיינט איז אז זיינע ברודערס האבן אים פיינט, אקעי. סא פארוואס האבן זיי אים פיינט? ווייל ער פירט זיך אויף נישט בכבוד צו זיי, גייט ער זיי צוריק מכבד זיין, זיך רעדן מיט זיי, יוסף איז געווען א מומחה אויף רעדן, מאכן זאכן געשען מיט זיין רעדן, זייער גוט. אבער איין טאג, נתגלה געווארן. אז די ברידערס וואס שלאגן זיך, וואס שלאגן זיי זיך איבער, איבער א מאנטל, יא איבער א כתונת פסים, א העמדל, ער האט א שענערע העמדל, אה אקעי. זיי זענען וואר געווארן אז דאס איז זייער עכט, מען קען שטארבן פון דעם, ס'איז נישט קיין ווערטל. אסאך מאל אונז לעבן אין אזא דמיון, יענער איז א, האט זיך, האבן א מחלוקת מיט יענעם, איך וויל אים נישט הרג'ענען, מ'פאלט נישט איין, קען יא. מען זעט אין יעדע איינע קען מען קען אלעס קען יא און אזוי איז געשען פאר יוסף ער האט טאקע ס'איז יא מען האט געמיינט אז מען דילט מיט דעם יוסף אקעי מען דילט מיט אים מען האט שוין געטראפן אין מצרים דעם קעניג מען געט אים געלט מען געט אים רעדן יהודה האט גערעדט יוסף האט גערעדט מען האט זיך אדורך געשמועסט אלעס קען מען זיך איבער פעיפערן אווער הייסט עס מיט ווערטער. זייער פיין, מ'האט טאקע, יוסף האט זיי גאנץ פיין מצליח געווען, אוודאי נישט נישט אזוי סימפל געווען, אבער וינחם אותם וידבר על לבם, זעהט מען סוף פון די פרשה, יוסף האט געקענט רעדן, האט זיי געמאכט פילען גוט, זייער גוט. אבער, דאס איז נאך דאס איז נאך א סתימת הלב, דאס איז נאך א דבר סתום. יעקב אבינו איז געקומען קיין מצרים, און יעקב אבינו איז געווען נישט ויחי, יא, ותחי רוח יעקב אביהם, דער המשך פון דעם איז ויחי יעקב, פארדעם איז ער געווען מסריח. הייסט עס אז ס'איז מ'קען זעהן, מ'זאגן. האט פארלוירן דעם קאנפידענס, פארלוירן דעם סעקיוריטי, פארלוירן דעם בטחון, דאס הייסט האט נישט קיין אמונה, שכינה, א מענטש מיט די שכינה האט א געוויסע בטחון, ס'איז מ'קען אפילו, ס'איז א גוטע זאך, ווען ווען ס'וואלט געווען די וועלט אזוי וואלט עס געווען גוט, האט א סעקיוריטי, ער פילט אז עס וועט זיין גוט, ער פילט אז ער איז ארום גענומען מיט עפעס וואס סופארט אים, וואס דיפענדט אים, וואס געבט אים, ער קען זיך רעלייען אויף דעם. און ווען מען פארלירט דאס איז א גרויסע צרה איז לכאורה מיתה און דאס איז באמת די סתימת הלב פון די אידן דאס איז באמת דאס וואס יעקב אבינו טראכט אריין און ער זעט אזוי ווי די זוהר זאגט אז עס גייט זיין א לאנגע גלות מצרים איז א לאנגע גלות און דער אמת אז ער פארשטייט וואס ברענגט די גלות וואס ברענגט די אידן זאלן זיין סטאק אין מצרים פארשטייט ער באמת פון דעם דארף נישט זאגן אז יעקב אבינו האט געהאט רוח הקודש און געזען וואס גייט זיין אין תשפ"ד, ער האט פארשטאנען די פראבלעם, איינער פארשטייט די פראבלעם און דערהערט די זאך, מען מיינט מען מיינט אז מען איז יעצט א חבר מיטן קעניג, מיטן משנה למלך, מיט יוסף, יא יעקב האט גאנץ פארשטאנען, דאס איז די נבואה יא, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ער האט נישט געהאט קיין ווערטער עס ארויסצוגעבן, ס'איז נישטא צו וועם צו רעדן, מען וועט זאגן פאר מענטשן וועלן זיי עס נישט גלייבן, אבער ער האט פארשטאנען אז ס'קען זיין, דריי איבער די פעידזש יא. אונז זעען עס נישט. דריי איבער די פעידזש אין חומש וועסטו זען וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההיא, אלע קענען שטארבן, אלעס שטארבט, מען מיינט ס'איז דא און ס'דא א גאנצע דור די רבי מיט די רבי'ס ברודערס מיט די קעניג מיט די קעניג'ס ברודערס אלעס איז קאנעקטעד ס'קען נישט צאמפאלן ס'קען אפשר נישט אין איין טאג נאך אפאר טעג נאך אפאר וואכן נאך א דור יעדע איינער שטארבט די גאנצע דור איז אויסגעשטארבן ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף צו ער ווייסט יא צו ער מאכט זיך א גרויסע נפקא מינה ס'קען זיך אלעס ענדיגן, און יעקב האט דאס פארשטאנען. און לכאורה איז דאס א גרויסע מיתה, לכאורה איז דאס א זאך וואס מאכט אים אזוי צעבראכן, ער קען נישט, לאמיר רעדן, משיח וועט קומען, צום סוף וועט זיין גוט, דאס איז נאך א וועג פון זיך ארויסדרייען, פון זיך מנחם זיין מיט ווערטער, וידבר על לבם, זייער גוט, אבער וואס איז די עכט? וויל איך זאגן אזוי, וויל איך זאגן אזוי, נישט איך וויל זאגן ס'איז אמת, איך וויל ארויסברענגען די נקודת אמת. נישט אזוי ווי מען מיינט אז צו לעבן אין די קליינע וועלט פון די קינדערלעך וואס בית דין של מעלה נישט מענישן, מען האפט אז משיח וועט קומען און ס'וועט זיין תחית המתים און ס'איז אלעס, אלעס פארט בעצם נישטא וואס צו מורא האבן אויף די וועלט, נישט דאס איז לעבן, און פארקערט איז שטארבן, נאר פונקט פארקערט. דאס איז דער חידוש וואס דער זוהר זאגט מען דארף, ס'איז זייער שווער צו פארשטיין ויחי יעקב איך בין יעקב זייער קליין נישט קיין גרויסן ישראל ויחי יעקב בארץ מצרים דאס קומט און נישט ווייל ער האט געפיקסט די פראבלעם ער איז אין מצרים און האפט ער וועט ארויסגיין ברענגען זיין טויטן קערפער וועט מען ברענגען אויף כנען זייער גוט. אבער פון דעם סיטועישן וואו ער האט געכאפט אז גארנישט איז נישט פארזיכערט, יא, יוסף האט געוויינט ווען ער האט געטראפן יעקב, יעקב האט נישט געוויינט, זאגט רש"י ער האט געליינט קריאת שמע, וואס מיינט דאס? יוסף איז נאכאלץ נישט געווען נישט געווען אין די סטעידזש וואס יעקב איז געווען. יוסף האט געוויינט האט דא געענדיגט זיין ער האט געענדיגט זיין סירקל יא ער איז געווען פארצרה'ט ער האט געמיינט מ'האט אים פארקויפט דערווייל אלעס איז סוף גוט געווארן או ער איז העפי ויבך ער גיבט ארויס זיין שמחה זיין תענוג זיין ער איז רואיג ויחי יעקב איז נישט געווען העפי יא ותחי רוח יעקב אביהם אבער ער איז נישט געווען העפי ער האט נישט געוויינט בנימין בכה על צווארו דארט איז געווען ביידע וועגן דא איז נישט געווען ביידע וועגן יעקב לא בכה על צוואר יוסף. ווייל יעקב האט דערהערט די מעסעדזש, דאס איז געווען זיין אמת'דיגע חיות, פאר דעם ותחי רוח יעקב, ווען יעקב האט דערהערט די מעסעדזש פון וואס מען דארף זיך לערנען, ווען מען כאפט אז די וועלט איז נישט פרעדיקטעבל, מען קען זיך נישט אנלאנען על מי להישען, ווען יעקב האט פארשטאנען א מענטש דארף טון, ער דארף טון, ער האט נישט אויפגעהערט צו טון, ער האט צוזאמגעשלעפט די גאנצע עולם, געמאכט מקריב געווען קרבנות, מיר האבן געלערנט לעצטע וואך, געטון אלעס, צוגעגרייט וויפיל ער האט געקענט, ברענגט עצי שטים מען זאל קענען בויען די משכן, יא, אלעס פארגעגרייט, אבער ער האט זיך נישט איינגערעדט, ער האט נישט געלעבט אין קיין דמיונות, ער האט נישט געוויינט, ער האט געלעבט, וואס מיין איך צו זאגן? מען קען זאגן אז מען דמיונ'ט אזוי, מען קען זאגן אז מען דמיונ'ט, ס'איז דא א מצב מלחמה, און ס'איז א מצב מלחמה, מען זאל נישט פארגעסן, אויב מען פארגעסט איז עס, איז עס, די כנסת ישראל, די אידן זענען נישט אין א גוטע סיטשועישן אויף די מינוט, כ'ווייס, לכל הפחות ווען איך רעד יעצט, נישט פשוט. נאר וואס זאגט א איד, אקעי, אזוי ווי ס'שטייט אין די נביא, לאמיר עסן און טרינקען, אכול ושתו כי מחר נמות, מ'וועט שטארבן, ביז דערווייל זאל מען זיך ענדשויען, מ'וועט פארגעסן, ישתה וישכח רייכו, מרישו, מ'קען זיך דעמאלט לערנען, מ'קען האבן תענוגים רוחניים, מ'קען האבן תענוגים גשמיים, מ'קען האבן עני סארט תענוגים וואס מ'וויל. קען לעבן אין א דמיון, מ'דארף נישט ליינען די צייטונג, מ'וועט זאגן ס'איז אלץ די ציונים, איך ווייס וואס עפעס א וועג פון דאס מרחיק זיין מן הדעת, און עניוועיס די היימישע אידן גייען נישט אין מיליטער און עס איז נישט קיין נפקא מינה, וכו' וכו', תירוצים מיט פאדעלעס וועגן זיך צו לעבן אין א דמיון און זיך מחזק זיין מיט א שטיקל הערינג מיט אייער קיכל, אדער א ווערטל חסידישע ספר, וכדומה וכן הלאה. דאס הייסט אז מען גייט אנשטאטס זיך אויפלעבן און אנכאפן דעם פאקט אז יא, אלעס קען זיין, גייט מען פארגעסן און וויבאלד אז די עולם הגדול און די גרויסע וועלט איז נישט פארזיכערט גייט מען, מ'זאגט, מען רופט עס מאכן א לעבראטארי, א תיבת נח. מען גייט, איך קען נישט קאנטראלן די וועלט אבער איך קען קאנטראלן מיין פרעס, איך וועל יא פרעסן, איך וועל נישט פרעסן, איך וועל זיך מתגבר זיין, איך וועל פאסטן שובבים, זייער גוט. אבער עס איז פעיק, דאס הייסט נאך געבויט נאך א לעוועל ווירטשועל ריאליטי. זיי ווילן דאך לעבן און זיי ווילן נישט לעבן אין די עולם החלום פון יוסף, און זיי ווילן לעבן ויחי יעקב. אבער עס איז דא פארקערט, עס איז דא פונקט פארקערט, און עס איז אזוי ווי אלע זאכן צדיקים ילכו בם ישרים יכשלו בם. הכל הולך אחר הלב, מ'קען נישט זעהן אויף וואס א מענטש טוט, אדער אפילו וואס ער זאגט, וואס ער מיינט, דאס איז דברים שבלב, און מיר זאגן די חברה חברים פארשטייען נישט צי עס איז יעקב אדער ישראל זענען צומישט, אבער מען קען עס, מען קען עס פארשטיין, מען קען עס פארשטיין פונקט פארקערט, אז א מענטש וועט זאגן, יעצט איז א מצב מלחמה, עס איז א מצב, די ערגסטע מצב וואס מען קען זיך פארשטעלן, אדער א שלעכטע מצב, און ממילא, נישט איך אנטלויף, איך גיי קוקן א מאווי, איך גיי לערנען א שטיקל גמרא און פארגעסן פון די גאנצע וועלט, וואס מען רופט עסקעיפיזם, ניין? בכלל איז דאך נישט אמת, וואס הייסט עסקעיפ? אין די ערגסטע מצב איז דא זאכן וואס זענען גוט. איז דא חיים, ער לעבט נאך, דו לעבסט נאך, ביסט אין מצרים, ס'איז נישט אזוי גוט, האסט געמיינט אז דו גייסט לעבן בארץ מגורי אביו וואס ס'גייט זיך שוין אויפשטעלן די כנסת ישראל אין ארץ ישראל, אלעס גייט שוין גיין, די אלע הבטחות פון אברהם אבינו גייען שוין מקוים ווערן, און זיי זענען נישט. יעצט ביסטו אין מצרים, אין מצרים איז דא א כולל, עס איז יהודה שלח לפניו להורות, ס'איז דא א קירבה אפילו צו די מלך, ס'איז דא צו עסן, אכלכל אתכם, ס'איז דא אלעס, אלע מיני זאכן, אבער ס'איז זייער ווייט פון וואס ס'דארף זיין. אקעי אבער ס'איז דא. אינסטעד פון ענדזשויען דעם שטיקל לעבן וואס איז דא, בתור אנטלויפן פון וואס איז דא, דארף מען עס ענדזשויען פונקט פארקערט, וויבאלד אז גארנישט איז נישט פארזיכערט אויף מארגן, גארנישט איז נישט פארזיכערט מיט אזעלכע גאנצעטע דמיונות פון גאנצעטע מעשיות וואס גייען געשען. פאלן אונז צוריק, אדער גייען אונז צוריק ארויף, צו וואס איז אינגאנצן עכט, צו וואס איז אינגאנצן עכט, ס'הייסט אז מען גייט געווינען די מלחמה, אדער אז מען גייט פארלירן די מלחמה, ביידע פון די זאכן זענען פאנטאזיעס, טוהן דארף מען וואס מען קען, און ביידע פון די זאכן צו זיך לעבן אין דעם דמיון איז א פאנטאזיע, עכט איז. אז איך לעב יעצט, און איך לעב יעצט מיינט נישט אז איך לעב יעצט במנותק פון וואס עס גייט פאר אין די גאנצע וועלט, במנותק פון וואס גייט פאר מיט מיינע טאטעס און מיינע זין און מיינע אייניקלעך, איך ווייס אז מיינע קינדער וועלן גיין זיין אין די גלות, אבער יעצט לעב איך, נישט וועגן דעם פארגעס איך, אבער פארקערט, ווייל איך ווייס. ווייל איך ווייס אז ס'איז נישט דא קיין פארזיכערטקייט, נישט דא קיין שברו על השם אלוקיו, שברו על השם אלוקיו, ס'איז נישט דא קיין פארזיכערטקייט. טאטש איך געטליכקייט, טאטש איך א לעוול וואס הייסט לא יראני אדם וחי, קען פארשטיין וואס דער זוהר זאגט וחי לא יראני אדם וחי מיינט, יעדער וואס מיינט ער גייט לעבן, ער האט א לעבן, ס'שטייט אין די אינשורענס טשארטס, זיבעציג יאר גיי איך לעבן, ס'דא א לייף עקספעקטענסי פיר און אכציג יאר גיי איך לעבן, דאס הייסט לא יראני אדם וחי איינער וואס לעבט אזוי, ער זעט נישט גאט. איינער וואס ער לעבט נישט, וואס הייסט ער לעבט נישט? ער לעבט נישט מיט קיין פלענער, ער לעבט נישט אין זיבעציג, ער לעבט נישט קיין זיבעציג יאר, ער לעבט בארץ מצרים זיבעצן יאר, און יעדע מינוט עקסטער לעבט ער אין די עכטקייט פון די מינוט, נישט אין די אנטלויפעניש פון די מינוט פון די גרעסטע נעקסטע מינוט, אין די עכטקייט פון די מינוט, און עכטקייט הייסט אמת, אמת הייסט אז ס'איז ווי יעקב הייסט אמת, יא? עכטקייט הייסט אז ס'איז קאנעקטעד מיט אלעס, און פארקערט, דער אז מ'פרעגט ווער איז די משיח, ווער איז דער וואס קען אמת'דיג זאגן את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ס'איז נישט דער וואס רעדט וועגן די אחרית הימים, ס'איז נישט דער וואס פארקויפט פאנטאזיעס. ווייל דער וואס פארקויפט פאנטאזיעס, ס'איז אן אינטערעסאנטע זאך. זאגט אסאך מאל משיח גייט נישט גלייבן אז משיח גייט קומען, ווייל דעמאלטס גייט ער עס נישט טון. משיח איז אזא סארט מענטש וואס גלייבט אז ווען נישט אים קומט נישט משיח. אדער יעדע יעדע איינער די נקודת משיח שבו איז נישט די נקודה וואס גלייבט אז ס'עט זיין גוט. אז ס'עט זיין גוט, דאס איז א פאנטאזיע. אז ס'איז יעצט וואס ס'איז, און איך טו יעצט וואס איך דארף טון. איך רעכן זיך מיט אלע סארט מעגליכקייטן איך טוה די בעסטע וואס איך קען, דאס איז זיין נקודת משיח, דאס איז זיין נקודת ויחי יעקב, ער לעבט יעצט אין ארץ מצרים, ער זאגט נישט אז איך לעב יעצט נישט אין מצרים, אין מיין מחשבה בין איך אין עולם, איך קען זיין מחשבה ווי איך וויל, אבער איך לעב אין ארץ מצרים, עס איז א אמת, עס איז אזוי אמת, אז דעם קליינעם ברעקל אמת איז גענוג פאר אלעס, אזוי ווי אונז זאגן גאט איז אמת, און יעדע ווי מער א מענטש קען לעבן אמת'דיג, אין הכרה של אמת, איז ער נענטער צו גאט, און נישט דארף אז ער דארף זוכן א גרויסע אמת א ברייטע א גרויסע פאנטאזיע וואס ער קען חלומ'ען אז ער איז מתקן אלע עולמות, אויב ס'איז נישט אמת פאר אים מאכט עס אים ווייטער פון גאט און נישט נענטער צו גאט, אויב ס'איז אמת איך בין נישט מתקן קיין שום עולם איך ווייס נישט צו משיח גייט קומען מארגן איך ווייס נישט צו מ'גייט געווינען די מלחמה אדער פארלירן איך ווייס נישט צו מ'גייט ווערן געזונט אדער שטארבן, אבער איך ווייס יעצט, וואס ווייס איך יעצט? איך קען יעצט מאכן קידוש זאגן בורא פרי הגפן איך ווייס יעצט? ווייסטו עפעס? און פון דעם וואס מ'רופט דאס צומח, וואקסן מתוך המשבר, מתוך צובראכנקייט, וויאזוי וואקסט מען מתוך צובראכנקייט? מ'וואקסט מתוך צובראכנקייט ווייל מ'קען ווערן נענטער צו די ריעליטי, מ'קען ווערן נענטער צו אמת, און נענטער צו אמת איז נענטער צו גאט, אזוי ווי דער דער הייליגער רבי פון לובלין האט געזאגט אז א רשע וואס ווייסט אז ער איז א רשע איז בעסער ווי א צדיק וואס ווייסט ער איז א צדיק, ווייל א צדיק וואס ווייסט ער איז א צדיק ווייל ער איז נישט קיין צדיק, קיינער איז נישט קיין צדיק, ער לעבט אין די פאנטאזיע א צדיק נישטא אזא זאך. איך בין דער צדיק אמת, דו רעדסט פון פאנטאזיעס. אז איך בין א רשע, דארף וויסן אויך נישט צו זיך מגזם זיין, אל תהי רשע בפני עצמך, אבער אז ער ווייסט אז ער איז א רשע, ער ווייסט וואס ער איז, ער ווייסט ווי ער האלט, דאס איז בעסער. פארוואס איז בעסער? ווייל ער איז מיט די אמת. אזוי ווי דער רבי פון לובלין זאגט, א מענטש זאגט ענווה, איך בין א ענו, איך בין טאקע גארנישט, סאו וואס איז די פוינט? ניין, ענווה איז גוט, ענווה מיינט צו זאגן א מכיר את מקומו ער ווייסט וואס ער איז ס'איז גוט ווייל ס'איז געטליך געטליך וואס האט די אייבערשטער ליב אז ער איז די אמת אז דו ביסט א פאנטאסטישע ענו אז דו מאכסט דיך קלענער ווען דו ביסט נישט קיין ענו דו ביסט א ענו דו זאגסט איך בין וואס ס'איז וואס ס'איז איך האב וואסערע שפע וואסערע גוטס וואסערע מעלות וואסערע כשרונות וואסערע געלט וואסערע הצלחה די אייבערשטער געבט מיר ס'איז אמת כ'בין נישט מכחיש דאס איז נישט קיין ענו וואס איז מכחיש וואס ער וואס די מתנות וואס ער האט אבער די ענו די מעלה פון ענווה זאגט דער רבי פון לובלין איז אסאך מאל איז אז ער איז מיט די אמת. דעם קען ער זיין בשמחה, וואס דאס הייסט שפלות, דאס הייסט, און דארט איז דא די גאנצע געטליכקייט, מיט דעם, אין, אין דעם סעקונד, אין דעם קליינעם עניו, מען דארף נישט זיין קיין גרויסע עניו, גרויס, גרעסער ווי ס'איז איז אלעמאל שלעכט, איז א קליינע עניו, דארט ווי ער איז, און דארט ווי ס'איז צובראכן, ער איז, ער ווייסט, ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דא קיין, נישט דא קיין, כ'ווייס נישט ווי מען רופט עס, מנהיגים, נישט דא קיינער וואס גייט אונז סעיוון, ס'נישט דא קיין שום צדיק אמת, וואס מען דארף זיך נאר מדבק זיין אין אים, און נאכדעם, נישטא אזא זאך, דאס איז שיינע פאנטאזיעס. אבער ס'איז די פאקט, און זיי זענען אין דעם פאקט, און פון דעם פאקט, און די, אויב ס'איז דא איינער, אויב ס'איז דא אזוי ווי א משה רבינו, וואס גייט אויפשטיין נעקסטע וואך און אויסלייזן מושיען של ישראל, איז עס ווייל ער, וואס זאגט משה פאר יתרו? יא? איך גיי זען את שלום אחי אשר במצרים. כ'גיי זען לראות את אחיו, איך גיי נישט, איך גיי אויסלייזן, ער געגאנגען זען, אה ער האט געזען אז מ'קען הרג'ענען די מצרי האט ער אים גלייך געהארגעט, ער גייט זען אז מ'קען אויסלייזן די אידן, די אייבערשטער רעדט, גייט ער עס גלייך טון, אבער נישט מיט עפעס א פאנטאזיע, דאס איז דאס איז א נקודה, איך האף איך האב עס ארויסגעברענגט וויפיל איך קען, כ'מיין אז דאס איז ממש, לא יראני אדם וחי, ויחי יעקב, אין איין ווארט, אז נישט אז מ'זיך מסלק איז אין עפעס א זאך און מען אנטלויפט פון די וועלט. וויבאלד אז ס'איז נישט דא, ס'איז נישט דא קיין פלענער, מען קען זיך נישט רעליין אויף קיין פלענער, מען קען זיך נישט רעליין אויף קיין גרויסע פאנטאזיעס וואס געשען און וואס גייט זיין, איז און מ'איז אפן, רופט עס נאקעט, אפן און חשוף, יא, נאקעט צו די אמת, נאקעט צו וואס געשעט, איז פארקערט דעם אזוי ווי דוד המלך האט געזאגט מי ישקני מים מבור בית לחם, די גלעזל וואסער וואס מ'טרינקט בשעת א מלחמה האט א משונה'דיגע חיות, ס'האט א משונה'דיגע חיות וואס ס'האט נישט קיין גלעזל וואסער פון א גאנצע מעת לעת, יעצט בין איך אין די ענין פון טרינקען וואסער, יעצט בין איך דארשטיג און ס'איז דא וואסער, און ער זאגט, ער דאנקט די אייבערשטער, ער זאגט שהכל נהיה בדברו, דאס איז דאס איז א סארט חיות וואס. נישט דא אין די פאנטאסטישע חיות ווען מ'מיינט אז אלעס אלעס איז גוט, און פון דעם אמת'דיגע חיות, פון דעם אמת'דיגע חיות קען זיך אמת'דיג בויען עפעס, אז א מענטש שטייט אויף פון דעם, אז מ'איז זיך מתעורר פון דעם, און ער זאגט במקום שאין אנשים השתדל להיות איש, איך בין די איש, ס'הייסט איך בין א איש, א גאנצע איש, ניין, ס'איז נישט דא קיין אנשים. און וויבאלד ס'איז נישט דא און איך בין אויך נישט דער אנשים, במקום שאין אנשים בין איך די איינציגסטע איש? ניין, במקום שאין אנשים השתדל להיות איש, זיי דו די נישט מענטש וואס איז א מענטש, פלעין טו עס, אן קיין חכמות, אן קיין חשבונות, אזוי ווי יעקב אבינו האט געטון, דאס איז אונזער פלאן.